אוי, עס קומט שוין די הייליגע טעג, די וואך שבת, שבת מברכים אלול, זונטאג ראש חודש אלול, דאנערשטאג גיימיר שוין זאגן יום כיפור קטן, גיימיר שוין זינגען אביסל אין ניגונים פון די הייליגע טעג, אוי, שמע די מייק פון אונז, אוי דו ריי מעלה.

אוי א ציטער גייט ארום אין די גאנצע וועלט ראש השנה ראש השנה אלול אלול אלול יעדער איינער וואס האט א אידישע הארץ א אידישע נשמה א אידישע פונק וואס קען איך טון אלול ווערט דערשראקן ס'קומט אלול מ'גייט אפגעבן דין וחשבון די גאנצע יאר יעדן טאג יעדע טאג יעדע דיבור יעדע ווארט וואס כ'האב גערעדט יעדע מחשבה וואס כ'האב געטראכט יעדע מעשה וואס כ'האב געטון.

ס'שטייט אין שולחן ערוך מ'דארף מוחל זיין. יענער קומט נאכאמאל טשעפען. נאכאמאל מוחל זיין? וואס איך בין עפעס דיין פאנטשינג בעג? איך בין עפעס דיין דיין דיין דיין ציל ברעט? וואס? דארף איך פאר א טארגעט? מיך איז יעדע מאל דאס איז א דזשאוק? איך סאפיר? איך זאג דיר צו, איך זאג דיר צו, איך גיי זיין וואויל. צו מוחל זיין?

דורך די זאך פון התבודדות, ווען מ'שמועסט מיטן אייבערשטן, שמועסט מיטן אייבערשטן, טו תשובה, וידוי דברים, באשעפער זיי מיר מוחל, כ'נעם מיך פאר איך גיי עס מער נישט טון. די הייליגע רמב"ם פסק'נט אין הלכות תשובה, מצוות עשה מן התורה, ווען א מענטש טוט תשובה, זאל זיך מתוודה זיין, כיצד אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, כזאת וכזאת, עשיתי, כ'האב דאס געטון, כ'האב דאס געטוהן, איך האב אויך דאס געטוהן, אנא השם זיי מיר מוחל, דאס איז תשובה. דורכדעם די זאך פון התבודדות, א מענטש שמועסט מיטן ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, וויל איך דען זיין שלעכט, ריבונו של עולם, וויל איך דען זיין שלעכט, ריבונו של עולם, איך האלט אין איין פאלן, איך קען זיך נישט מתגבר זיין, איך האב אזא יצר הרע, איך בעט דיך אייבערשטער, נעם אן מיין תשובה, קרבני לתורתך, החזירני בתשובה שלימה לפניך, נעם מיך צוריק, עפן מיר די טיר, ברענג מיך צוריק צו דיר ריבונו של עולם. דער אייבערשטער האט אזוי סאך רחמנות, ס'ענדיגט זיך נישט די רחמנות פונעם אייבערשטן, כל זמן א מענטש לעבט, עוד בו נשמתו, ווילאנג א מענטש לעבט, קען ער נאכאמאל צוריק קומען, אפילו ער איז שוין נאכאמאל צוריק געקומען, און ער איז שוין נאכאמאל אוועק געגאנגען, ער איז שוין נאכאמאל צוריק געקומען, און ער איז שוין נאכאמאל אוועק געגאנגען, ער קען נאכאמאל תשובה טון.

וויאזוי טוט מען עס? ווי טוט מען עס? וואס טוט מען עס? און מוהראש האט אלץ אינמיטן די שיעור אריינגעבאקט אזעלכע תפילות. א מענטש איז דאך אזא יצר הרע, ער זאגט, רבונו של עולם, רבונו של עולם, איך וויל זיין א גוטע איד, איך וויל זיין א וואוילע איד, איך וויל זיין א ערליכע, איך בין גוט, איך בין גוט, איך ווייס נישט פארוואס איך האלט אין איין פאלן, הייליגער באשעפער, דאס מאכט אזא רעש אין הימל, דאס מאכט אזא רעש אין אלע וועלטן, אלע מקטריגען, בנצי, אלע מקטריגען, וואס קענסטו זאגן אויף דעם מענטש?

קען זיך נישט אפטשעפען פון דעם. נישט קיין שלעכטע זאך אפילו, סתם א געים. שול. צובראכן, דערביטערט. אומעטיג. דאון, אן גארנישט, ווייל א לעבעדיגע מענטש קוקט אים אן, האט א סקוטער, ער קומט, ער פליט, ער לויפט. ער גייט דא, ער גייט דארט.

די זון איז אונטערגעגאנגען, די זון איז שוין אויפגעשיינט, די זון איז שוין נאכאמאל אונטערגעגאנגען. דו'סט געוואוסט פון דעם? ניין, דו'סט געוואוסט פון דעם, אבער דו'סט געמיינט אז ס'איז א פעסטע זאך. דאס איז א בחור. דער גייט שוין זיין א ישיבה גדולה בחור. איך גיי שוין זיין פעסט. איך גיי שוין קענען האבן א טעלעפאן. שברי שברים, צובראכן, צושאסן. נעמט עס דאס לעבן, פשוט כמשמעו, ווייל א מענטש וואס לעבט שטייט אויף, א הערליכע וועטער, לאמיך גיין, איך גיי דא ארויס א ביסל, איך גיי איינקויפן, איך גיי וואקן, איך גיי מאכן עקסערסייז, איך גיי בייטן, איך גיי איך קום און איך גיי, איך ליג אין דעם בעט, יושבי חושך וצלמות אסירי עני וברזל, רחמנות. וואס הייסט עס פאר אזא בחור? וואס הייסט עס פאר אזא אינגערמאן? וואס רעדסטו נאר פון בחור אינגערמאן ס'דאך דא פרויען ס'דאך דא מיידלעך ווערט טויט דעפרעסט טויט דעפרעסט קויפט זיך א טעלעפאן איז דאס שוין דאס איז שוין אזא טיפע טיפע לאך דארף מען דעם רבין ארויסצוציען פון דעם גרוב דעם גרוב איינער פאלט אריין אין די וואטשן און קוקן עבירות און עס הייבט זיך אן ער וויל נאר קוקן א פאליס טשעי

נו, געלערנט אלע גיהנם'ס? ס'איז שרעקעדיג געווען, האט דער רבי געזאגט אז דער רבי געל דער רבי האט געלערנט איבער פיר הונדערט מאל ראשית חכמה. איינע פון די גיהנם'ס איז, מען נעמט א מענטש מען לייגט אים אריין אין פייער, נאכדעם דא מען לייגט אריין א מענטש אין קוילן, הייסע בריעדיגע קוילן, און ווען ער קען שוין נישט דערהייבן, שטארבט שוין, נעמט מען אים ארויס, אריין, ארויס, אריין, אזוי מ'פייניגט א מענטש. איינע פון די גיהנם'ס איז, צואה רותחת דאס איז א גרויסע גרוב, א סוער, מען הייצט עס אן, נישט פלעין עס האט אריינגעפאלן א סוער, ס'איז אין א סעפטיק טענק, ס'זאל באבלען, צואה רותחת, בריעדיגע צואה, און מען טינקט אין דעם איין מענטשן, וואס איז אויבן אין הימל, דאס איז דאך אמת ויציב יעדע זאך, אבער איך זע עס יעצט, נישט אז איך דארף, עס ליגט אין צואה רותחת, הייסע שמוץ.

א מאס מערדער! ער שפירט נאכדעם א וויי, ער קען עס מער נישט נעמען! וואס טוט ער? לויפט ער צוריק אריין נאכאמאל! גייט ער נאך מער צובראכן, נאך מער צו... פון דארט ארויסקומען? שוואכע טשענס, נאר דער רבי, דער רבי האט א ספעשל קרעין, וואס דער רבי לאזט זיך אראפ צו די מענטשן וואס ליגן אזא, גריב, און דער רבי נעמט זיי ארויס פון דארט, און די עצה פון התבודדות איז די תפילה, אז א מענטש קען שרייען, רבונו של עולם, איך ליג אין אזא גריב, און אוי, איך ליג אין אזא גריב, איך ליג דיך אין די גיהנום, איך ליג דיך אין אסאך אסאך עבירות, רבונו של עולם, רבונו של עולם, נעם מיך ארויס, זאג ארויס די אידישע ווערטער, עס קאסט זיך נישט קיין געלט, יואליש, עס קאסט זיך נישט קיין געלט, קאסט געלט צו רעדן צום אייבערשטן.

זאג ארויס אפאר ווערטער צום אייבערשטן, זאג הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט, הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט, הייליגער באשעפער איך וויל זיין א ערליכע איד, זינג א ניגון צום אייבערשטן פון טיף אין גריב, אויך ווען איך בין טיף אין גריב, האסט דו מיך ליב, דערפאר שריי איך צו דיר.

און די גראז איז שוין געווארן ליגאל, ס'האבן שוין פוד סטעמפס, יעצט האבן מיר שוין א פוד סטאר, יעצט האבן מיר שוין א קיאסק, און יעצט האבן מיר שוין א דזשים. דו מיינסט, איך זאג עס פאר דיר, ווייל דו ביסט דאך פון די אלטע דור, פון די אלטע דור. אה, ס'איז א סמארטפאון? איז א... איז א וואס? וואס? קום קוקן, איך זע קעגן די בחורים ליגן אין בעט, אזוי. ס'איז געווען הענדקאף, הענדקאף אין די מח.

נישט שייך ווי ווייט איך בין, נישט שייך ווי שמוציג איך בין, טייערע בחורים, ס'קומט יעצט חודש אלול, יעדער איינער זוכט זיך צו גרייטן ביי די הייליגע טעג, מ'גייט אונז דאווענען ראש השנה, ס'קומט ראש השנה, ראש השנה שרייבט מען אפ וואס גייט זיין די גאנצע יאר, וביום צום כיפור יחתמון. כּמה יעבֿרון וכּמה יבּראון, מי יחיה, מי ימות. זענען מיר דורכגעגאַנגען אַ יאָר, ס'כאַפּט אַ פּחד און אַ פּחד און אַ שרעק, װאָס איז דורכגעגאַנגען די יאָר תּשפּ״א. אײבערשטער העלף מיר, זאָל שױן נישט דורכגײן. װאָס איז דורכגעגאַנגען דעם יאָר, דאָס אַלעס איז אָפּגעשריבן געװאָרן ראש-השנה. און דאס איז אלס געווארן געסטעמפלט יום כיפור, און דאס אלס די צעטעלעך איז געווארן ארויסגעשיקט הושענא רבה, וויפיל אומשולדיגע אינגעלייט, אומשולדיגע בחורים, פארן צום הייליגן רבי שמעון, פארן צום הייליגן רבי שמעון, אויסבעטן, ער האט עס דורכגעלעבט, ער האט עס נישט דורכגעלעבט, ער איז צוקוועטשט געווארן, אים האט מען צוריקגעשיקט, אלס אפגעשריבן ראש השנה, קומען טייערע אידן,

צי מענטשן ווילן דינגען א אפארטמענט אין פלארידע אינמיטן די נאכט, לייגט זיך צאם א בילדינג, אומשולדיגע בחורים פארן אויף מקומות הקדושים, קראכט אראפ א קראכט אראפ א העליקאפטער, א עראפלעין, ווייסעך וואס איז געווען, אלץ שרייבט מען אפ ראש השנה.

זיץ דא אויף די באנק. כ'וויל דיך זעהן. סאמי זיץ דא. פריצי, דו קומסט אויף אומאן סאמי? ווילסטו שטיין נעבן די קינדער צו העלפן ביים דאווענען? נישט קיין שווערע זאך, מ'דארף זיך עס אויסלערנען, ס'גייט איבער נאכאמאל און נאכאמאל די גאנצע דאווענען, ס'איז אזוי שיין ווען די קינדער שרייען אריין.

און יום כיפור סטעמפלט מען עס, און הושענא רבה געט מען שוין ארויס די צעטעלעס פאר די שלוחים וואס זאלן גיין אויספירן אלע גזירות, א מענטש קומט צום אייבערשטן, אלעס שרייבט מען אפ ראש השנה, אלעס אין די גאנצע יאר, א מענטש זאגט זיך וואס טו איך דא, איך האב דאך געטון אסאך זאכן וואס איך דארף פאררעכטן, אויף דעם האט די אייבערשטער אונז געגעבן חודש אלול, חודש אלול איז א צייט פון תשובה, דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהרן אז מען זעט אז אידישע קינדער אלול זאגט מען תהילים, ווייל תהילים ברענגט תשובה, תהילים ברענגט תשובה, תהילים ברענגט א מענטש זאל קומען צום אייבערשטן, און וואס נאך דארף איך טון? לאמיך מיך פארנעמען אויף א גוטע זאך, לאמיך מיך פארנעמען, מאך זיך א חשבון, דארפסטו האבן, דארפסטו האבן א טעלעפאן וואס מען קען אויף דעם וואטשן שלעכטע זאכן?

וואס הייסט תשובה? איך מאך אפ, איך דארף, איך מוז ארויף לייגן א פילטער אויף מיין פאון. איך דארף בכלל נישט קיין פאון, יעדער איינער האט זיין מצב. בעט דעם אייבערשטן, רבונו של עולם העלף מיך, איך זאל קענען מאכן א ריכטיגע דעסיזשן. רבונו של עולם העלף מיך, איך זאל וויסן צו, איך זאל וויסן מיין שטארקייט. דער רבי זאגט א אינטערעסאנטע זאך, א עלעפאנט איז זייער גרויס,

זי ווייסט נישט די כח. זי ווייסט נישט די כח. איינער זאגט מיר אז מען נעמט עלעפאנטן, וויאזוי קען מען מאכן אז עלעפאנטן זאלן זאלן וויאזוי טרעינט מען א עלעפאנט? מען נעמט זיי ווען זיי ווערן געבוירן, נעמט מען זיי און בינדט זיי צו מיט א שטארקע טשעין. דעמאלטס האבן זיי נישט די כח דאס אויסצורייסן. זיי פרובירן אלע וועגן ביז זיי מאכן אפ, אבער זיי ווערן גרויס גרויס גרויס, געבט נאר איין ליין אפ, דער טשעין מיט די וואנט קומט מיט, א עלעפאנט איז זייער א שטארקע זאך, עס פרובירט שוין אפילו נישט, דאס איז א זאך וואס מען קען, נו, מען קען עס זען, ס'איז אזא, יענער האט דאס פונקט פארציילט פאריגע וואך, א עלעפאנט ווען זיי זענען קליינע בעיביס, מען בינדט עס צו מיט א טשעין, דעמאלטס קענען זיי נאכנישט אויסרייסן, מאכן זיי אפ שוין, דאס איז די לעבן.

אז מען פאלט אריין אין זיך נישט היטן די אויגן, פון דארט איז זייער שוואכע טשענס ארויסצוקומען. נאר מיט די רב'ס עצות, נאר מיט די רב'ס עצות. קיינער ווייסט נישט וויאזוי, וואס מענטשן זיי גייען אריבער. אינדרויסן שפילן מענטשן א שיינעם שפיל. קומט אין בית המדרש, און ער גייט צום עמוד און ער גארגלט זיך אזוי שיין, און ער גייט און לייגט אראפ אזא שוכן עד און כולם אהובים. ער זיצט אין א אפיס און ער קוקט גארביטש, נישט ער קוקט, ער ווייקט זיך אין גארביטש, ער קען זיך פון דעם נישט אפטשעפענען. זיין ווייב ווארט אויף אים אינדערהיים, זיינע קינדער ווארטן אויף אים, און גארנישט דא, ער איז געבינדן. ווייסט נישט די פיקטשער וואס איך האב אמאל געמאכט? שמעקט אזא פיקטשער? זעט אויס אלע סארטן פיקטשערס וואס מען זאל ווייזן ווי א מענטש איז

ער איז שוין אינדערהיים? אוי, איך האב פריש. קען ער זיך האלט? ער האלט זיך ווען ער קען זיך צוריק צוריק לויפן צו דעם. האט ער א טעלעפאן, האט ער א לעפטאפ, האט ער א טאבלעט. און די קינדער זענען לאסט, דו פארשטייסט נישט. עס איז א תפיסה, פשוטו כמשמעו א תפיסה. עס איז נישט קיין געלט, עס איז נישט קיין פרנסה, עס איז א תפיסה, אוועקנעמען די מענטש פון די מציאות און ריאליטי. אפגערעדט נאך דעם אבי יידישקייט, וואס איז נאך דעם געפיל אין יידישקייט? איז זייער שווער ארויסצוקריכן פון דעם. איינציגסטע וועג מיר האבן די רבי'ס עצה איז התבודדות און תפילה, זאג פארן אייבערשטן, הייליגער באשעפער, נעם מיך ארויס פון מיין תפיסה, הייליגער באשעפער, יצר הרע האט מיך געבינדן, איך בין געבינדן מיט אייזערנע קייטן, איך קען נישט, איך קען נישט וואס זאל איך טון, יעדע טאג מאך איך אפ איך גיי זיין גוט, אבער דארף איך צוריק גיין צו דעם, הייליגער באשעפער איך בעט דיך, איך וויל זיין א גוטע איד, איך וויל זיין א וואוילע מענטש.

איך זאג ענק אלע בחורים, אויב וועט עטס ענק היטן די אויגן, וועט עטס אכטונג געבן, און עטס וועט נישט קוקן קיין זאכן וואס מען קען נישט קוקן, וואס דער אייבערשטער לאזט נישט קוקן, וועט עטס האבן א גוטע לעבן, נאך אביסל וועט עטס חתונה האבן, פארשטייט זיך מיט די חתונה, איז דא ווייטער יצר הרע, מען קען ווייטער אוועקגיין, אבער עס איז גרינג, די לעבן איז גרינג, כ'האב א ווייב, כ'האב חתונה געהאט, כ'האב מיט וועם צו זיין, כ'האב מיט וועם צו פארברענגען, כ'האב מיט וועם צו לעבן.

דאן טראכטן פון דעם נאך אסאך ערגער איז קוקן עבירות אסאך ערגער א איד א אידישע נשמה זאל קוקן זי דארף קוקן ווי די גוי לעבט זי דארף גיין קוקן ווי די גוי לעבט די גוי שטעלט פאר עבירות אוי אזוי עקלדיג אזוי עס שאדט פאר די לעבן, וויפיל אינגעלייט קומען צו מיר, זיי קענען זיך נישט מסדר זיין מיט זייער ווייב, ער ווייסט נישט, ער דארף אלץ נאך, זיין קאפ גייט און ער קוקט אלץ נאך און וויאזוי, וויאזוי א מאן און ווייב לעבן, סאו, ווייסט נישט, ער שפירט א גאנצע צייט אז עפעס פעלט אים אין די ליבשאפט צווישן אים און זיין ווייב, ער האלט נאך נישט ביי די מאווי, ער קען נאך נישט נאכמאכן די עקט, ער קען נאך נישט נאך, די זאכן וואס מ'קען עס אפילו נישט מאכן. מען קען עס אפילו נישט נאכמאכן דאס איז דאך א געמאכטע זאך צו הרג'נען מענטשן. עס איז שוין דאס הרג'ט, עס באגלייט און מען קען נישט, גייט נישט ארויס פון קאפ אין די שענסטע צייטן ליגט אים אין קאפ. אלץ טראכט ער עפעס פעלט מיר, עפעס פעלט מיר, עפעס פעלט מיר. דאס איז אלץ ווייל מען היט זיך נישט. און איך קען מעיד זיין די תלמידים וואס האבן חתונה געהאט זויבער ריין, אוי.

און ער טוט אַלץ זיך שלמך, און שטילערהייט קוקט רחמנא לצלן גרוי, גרויליגע זאַכן, זאָלסט וויסן, דער רבי האָט פאַר דיך אַ וועג, דער רבי האָט פאַר דיך אַ וועג. זאָג פאַרן אייבערשטן, רבונו של עולם, נעם מיך אַרויס פון מיין בלאָטע. זיי האָבן מיר אַרויסגעגעבן אַזעלכע שיינע טעיפס דאָ אין ישיבה, נאָר צו גרינגער מאַכן, זאָל איך קענען מתבודד זיין. רוב מגידים זענען נישט מתבודד'ס מגידים.

זי האָט שוין די כּוחות, זי דאַרף זיך דערמאַנען, אַז ווײַל נעכטן האָב איך נישט געקענט אויפֿרײַסן די טשעין, מיינט נאָך נישט. איך האָב עס נישט געקוקט ווי קליפּס, אָבער אַ יונגערמאַן האָט מיר געזאָגט, אַזוי טרעינט מען עלעפֿאַנטן. מע בינדט צו, מע בינדט צו ווען זיי זענען יונג, און דעמאָלט פּרובירן זיי, ס'גייט נישט. און נאָך דעם, זיי זענען גרויס און פֿעט, ער קען זיך געבן איין לען אָן, און די טשעין מיט די הויז פֿאָרט אַוועק. אַ עלעפֿאַנט קען אַוועקטראָגן אַ הויז. דו קענסט אים צובינדן? ער פּרובירט נישט.

אפילו א מענטש גייט אריין אין זיין אייגענע הויז, קלאפט פאר דעם, זיי טוען זיך אויס די שיך אינדרויסן, זיי מאכן שוין אפאר טעג פאר דעם, הכנה, מ'פאסט, און זיי קומען שוין אריין, נא, אז מ'פארט קיין אומאן צום רבי'ן, דארף מען שוין מאכן די ריכטיגע הכנה, בעטן דעם אייבערשטן, זאל קענען קומען צום רבי'ן פאר ראש השנה, זיין ביים רבי'ן, יעדער איינער זאל טון וואס איז גוט פאר אים, זאלסט נעמען א וואקסין, קענסט נעמען א וואקסין, דארפסט נישט מורא האבן צו נעמען די וואקסין, זאלסט נישט נעמען די וואקסין, דארפסט נישט מורא האבן נישט צו נעמען די וואקסין, ביידע זענען חשוב ביי מיר, ביידע זענען ביי מיר, ביידע האבן פלאץ, ס'גייט נישט ווערן קיין ספליט אין די קהילה, אז דער וואס נעמט די וואקסין, רחמנא לצלן, דער וואס נעמט נישט די וואקסין, רחמנא לצלן, ביידע האבן שטארקע סברות, און ביידע דארפן גארנישט חושש זיין. נישט קיין שום פראבלעם צו נעמען די וואקסין, די וואס האבן ארויסגעלאזט די אלע שמועות מ'קען נישט האבן קיין קינדער און מען גייט שטארבן, דאס זענען פינסטערע מענטשן, זיי זענען בכלל ברוגז אויף די אייבערשטער'ס וועלט, ברוגז בכלל אויף דא אזאך ווי דער אייבערשטער זאל באשאפן די וועלט, זיין דאקטוירים, ס'זאל זיין מעדיצינען, ניין, איך וויל נישט נעמען קיין מעדיצינען, און אויב דו פילסט נישט גוט, צו שמירן, איך ווייס נישט, גריס אויפן קאפ, און אויב דו פילסט זיך ווייס איך וואס.

און אסאך תפילה דארף מען בעטן, רבונו של עולם מ'זאל אנקומען, פעקלעך זאלן אנקומען, און איך זאג אים ברענג די קינדער אויך, קוקט נישט אויף גארנישט, קוקט נישט אויף קיין געלט, א קטנות הדעת, א קטנות הדעת, דאס איז ראש השנה, דאס איז ראש השנה, מען גייט דאך אפ, מען גייט דאך אפ משפט'ן דעם יאר, און דא זיך געשריבן מיינע קינדער. פאר די זיבן יאר שוין פאר די זיבן דער רבי געזאגט איך זאג צו א קינד זאל קומען צו מיר פאר די זיבן וועט גיין צו די חתונה מיט א ריינע הארץ אנשי שלומינו פירן זיך טאקע אזוי אבער נישט נאר איינמאל פאר די זיבן נאר יעדער ראש השנה קומען מיינע אייניקלעך מיט און אז דו ברענגסט דיין קינד אין אומאן דארפסטו אכטונג געבן אויף אים קענסט אים נישט לאזן הפקר און נישט נאר אין אומאן דארפסטו אכטונג געבן. איך וויל איך וויל וויסן גלייב ווי זענען דיינע קינדער שבת ביים דאווענען? ווי זענען זיי? איך ברענג זיי אין בית מדרש. ווי אין בית מדרש? וואס ברענגסטו אין בית מדרש? ער דרייט זיך אינדרויסן? ווי איז ער דיר נעלם געווארן? דארף זייער אכטונג געבן. מען קען נישט לעבן מיט פחד און שרעק, אבער קליינע קינדער, זאלסט איינפאקן צוויי דריי קליינע קארלעך, ברודער פון נעבן דיר, ער זאל זיך שפילן אביסל אויפן טיש, און אמן, זאג אמן, אים אויסלערנען אמן, הייליגע חכמים זאגן, א קינד וואס זאגט אמן איז שוין א בן עולם הבא, וועגן דעם שטייט אין שולחן ערוך מ'זאל אויסלערנען קליינע קינדער צו זאגן אמן ביים דאווענען, קליינע פיצעלע קינדער, זאג אמן, אמן, עולם הבא, נאך אן אמן, נאך עולם הבא. האסט שוין אביסל עלטערע קינדער? ער גייט שוין ער גייט שוין אין חדר? ער גייט שוין אין כיתה א'? ער קען נאך נישט ליינען א סידור? קענסט אים זאגן ביי ביי קדושה קענסט אים אויפשטעלן און זאגן זאג קדוש קדוש קדוש צוביסלעך טרעין אים אריין נישט ברענג דיין קינד אין בית-מדרש ווייל ס'איז פארהאן דא א גרויסע ענין העלפן די ווייב בעיביסיטן בעיביס בעיביסיט אים, געב אכטונג אויף אים.

אייבערשטער העלפן מ'וועט פארן צום רעבן אויף ראש השנה און זוכה זיין צו א גוט געבענטשט יאר. די שיעורים ווערן צוריקגעריקט. ס'ווערט שפעט די זמן, איך וויל נישט די שיעורים ווערן צוריקגעריקט, די שיעור וועט זיין יעדן טאג זיבן דרייסיג.